טייערע אידן, נעכטן איז געווען לג בעומר, דאס מיינט אז באלד גייט זיין שבועות, דאס מיינט אז פרשת בהר קומט נענטער, און די צייל ספירה ציילן צו די מטרה דערפון, צו די זיבעטע וואך, די פופציגסטע טאג, תספרו חמישים יום, און ס'שטימט זייער גוט מיט די סדרה, ווער ס'לערנט, ס'אינטערעסאנט אז סיי אין פרשת אמור, סיי אין פרשת בהר. רעדט זיך די תורה פון דעם זעלבן סדר, איינע פון די ערשטע זאכן וואס די מקובלים האבן באמערקט, די ערשטע מקובלים ווער עס קען, רמבן, דער אבן עזרא, דער זוהר פארשטייט זיך, און אנדערע, כמעט רוב, כמעט יעדע פארצייטישע קבלה ספר, אזוי ווי א פרק אויף דעם, אדער אן הרחבה וועגן דעם, און ס'איז אמת'דיגע דיוק על פי הפשט, אז ס'זענען דא אין די תורה זייער אסאך פעלער פון זיבן פון ציילן זיבן טעג, זיבן מאל זיבן, אפשר אפילו זיבן מאל זיבן, סאו פשוט איז שבת בראשית, ששת ימים תעבוד, ויום השביעי שבת, ס'איז דא שמיטה, ששת שנים תעבוד, ס'איז דא א עבד עברי וואס גייט ארויס שש שנים יעבוד והשביעית יצא לחופשי חינם, ס'איז דא א נדה וואס ציילט וספרה לה שבעת ימים. ס'דא שנת היובל וואס איז פופציג מאל זיבן מאל זיבן און אזוי נאך זאכן וואס איך געדענק נישט אויף די סעקונדע נאך זאכן וואס מען ציילט אין די וועג און די די מקובלים די חכמי הסוד און באמת אבער על פי פשט דארף מען עס אויכעט פרעגן זענען זייער אינטערעסירט אין די אז ס'דא די זעלבע סקעדזשועל די זעלבע סטראקטשער קען מען עס רופן אין פארשידענע אנדערע פלעצער הגם על פי פשט למשל וועט איינער זאגן וואס פאר א שייכות האט ספירת נדה מיט ספירת עומר? ס'האט נישט קיין שום שייכות, דאס איז גראדע די זעלבע נאמבער, נאמבער קוקן אן מענטשן על פי פשט, סתם אזוי ווי א מקרה, אזא פשוט'ע זאך, א חיצוניות'דיגע זאך, די זעלבע נאמבער. אבער אויב מ'טראכט אביסל אין א ברייטערע אופן, מ'קען עס אפילו רופן אין א מער סייענטיפישע, מער יסודות'דיגע אופן, קענסט דאך זען, אז דאס וואס אלעס איז די זעלבע נאמבער דאס וואס מען זוכט אלעמאל די זעלבע נאמבער די זעלבע אפילו עס איז טאקע פארקערט ווי באלד אז ס'שטייט אין אנדערע פלעץ ווי באלד אז די נדה האט נישט קיין טראפ שייכות מיט די ספירת העומר און די עבד וואס גייט ארויס לחופשי איז בכלל נישט די זעלבע זיבן יאר און אזוי ווייטער פון דעם אז אלע זענען זיבן יאר זעסט דאך פארקערט ווערט דאך מער קלאר ווערט דאך מער א ראיה וועט זיין עס מער אז די זיבן די זיבן-נעס פון זיבן עס זאגט עפעס, ס'איז דא עפעס א סיבה פארוואס אלעמאל, פארוואס קען נישט זיין איין זאך זיין זעקס און איין זאך זיין פיר, פארוואס קען נישט איין זאך זיין צוויי און צוואנציג, וואס וואס איז די וואס איז די זיבן זאך דא? און וויבאלד די מקובלים באופן עקרוני זוכן דאך די מער יסודות'דיגע סייקלס, אזוי ווי מען דארף דאס פארשטיין, אזוי ווי סייענס, ס'דא למשל איינער וועט פרעגן, ווי אזוי ארבעט איך ווייס ווי אזוי ארבעט א טיש א טיש איז טיש איז דא פיר פיס און און ס'האט א טאפ און פיר פיס און אזוי ווייטער און ס'איז געמאכט אז ס'האט א שיינע קאליר און א מענטש באופן חיצוני אפילו א ארטיסט וואס קוקט אויף דעם זעט א טיש א שיינע טיש און ס'קען ס'איז מסמל ס'ווייזט אויף פארשידענע זאכן און אזוי ווייטער ווער ס'אבער איז אן אינדזשעניר. א סייענטיסט וויל דאך פארשטיין די יסוד הדבר. צו זען אז דאס אז א טיש האט פיר פיר פיס למשל, א נארמאל אויב א טיש האט פיר פיס, איז דאך נישט סתם עפעס א עפעס א שיינקייט, עפעס א שיין ס'האט פיר פיס, ס'האט שיינע רינגעלעך אויף די פיס, איך ווייס וואס. ס'איז דאך דא א ריזען, אויב מ'פארשטייט די באלאנס, יא, מ'דארף באלאנסען די די. די וויאזוי הייסט עס די די ווייט פון די טיש זאל נישט אראפפאלן אז נישטא פיר פיס קען עס גרינגער אראפפאלן דאס דאס איז דא אזוי ווי א מער מופשט'דיגע מ'קען עס רופן מער מופשט א מער מופשט נאך מער בעיסיק מער יסודות'דיגע לאדזשיק מער יסודות'דיגע סברא וואס מאכט טאקע אז פאר דעם טאקע טישן האבן פיר פיס יעצט אז דו וועסט אמאל טרעפן די טיש וואס ס'דא דריי פיס וועסטו פארשטיין אז בעצם יענע דריי פיס איז בכלל דעם פיר אין אנדערע ווערטער דער פיר איז דאך נישט די עיקר די זאך וואס איז גורם איז נישט די פיר די זאך איז גורם אז ס'דארף זיין די גענוג באלאנסד אז לאמיר זאגן די ווארט באלאנסד אדער איך בין נישט קיין גענוג א גוטע ענדזשעניר אמת'דיג איז דא אנדערע ווערטער דארף זיין גענוג באלאנסד אז די סענטער אוו גרעוויטי זאל זיין אין די טיש און נישט אינדרויסן פון די טיש אויב ס'זאל זיין אויף איין פיס קען עס אויכעט שטיין אבער ס'איז דא מער טשענסעס עס וועט אראפפאלן און אזוי ווייטער אויב מען טרעפט אסאך מאל פֿיר מוז מען וויסן אז פֿיר איז א גוטע נאמבער צו האלטן די באלאנס. הגם פֿיר אליינס מוז נישט זיין די אמת'דיגע נומבערס, אבער ס'ווייזט אונז לפחות אז מ'זעט אסאך זאכן האבן פֿיר, פֿיר פיס פון א טיש, פֿיר זייטן האט א, ס'איז דא א סיבה פארוואס די פֿיר, אפילו מ'קען גיין צו דזשיאמעטרי און צו מער בעיסיק יסודות'דיגע חכמה, יסודות'דיגע וועגן וויאזוי די וועלט ארבעט, צו וויסן אויב ביסט דו קוקסט אויף די וועלט בתור סייענטיסט, בתור אן אינדזשעניר, בתור איינער וואס וויל פארשטיין וויאזוי עס אמת'דיג ארבעט, נישט נאר ווי ס'זעט אויס, יא? קען דאך זיין א שיינע טיש האט פֿיר פיס, אבער די פֿיר פיס זענען נישט פון אונטן, זענען פון אויבן, וועט עס גארנישט העלפן. דארפסט דאך פארשטיין די שורש הדבר, און די זעלבע זאך טוען די מקובלים, און נישט נאר די מקובלים, אבער ווער ס'וויל זוכן די יסודות פון די תורה, דאס הייסט, ס'וויל נאך אלעמאל גראבן די יסוד, ס'וויל נאך אלעמאל וויסן, איין וועג וואס איך זאג עס אלעמאל, ס'קען אליינס מאכן, יא, אויב ווייל אלעס וואס שטייט, נאר זיבן, זיבן יאר, און זיבן טעג איז שבת, און זיבטע, איכות שבעה מימי, יא, די זיבעטע טאג איז שבת, זיבעטע חודש איז חודש השביעי, און אזוי ווייטער, גראדע דארט וועגן דעם, שוין, פונקט, קומט אזוי אויס. וועסטו דאך האבן פארשטיין אז עס איז דא עפעס א בעיסיק סטראקטשער, ס'דא עפעס מער מופשט'דיגע סטראקטשער, ס'דא עפעס א מער טיפע, מער יסודות'דיגע וועג וויאזוי דאס אלעס ארבעט. יעצט, דאס זיבן אליינס, עס דארף, אז מען פארשטייט דאס, פארשטייט מען אויך אזוי ווי איך האב געזאגט אין די משל פון די טיש, אז ס'איז לאו דווקא ממש זיבן, ס'איז אויך א טעות וואס מענטשן מאכן. כ'מיין ס'איז א טעות אין די הבנת הקבלה און די הבנה וואס אויף קבלה אליינס קען מען מאכן די טעות. אויב מקובלים למשל מענטשן און טראכטן מענטשן אסאך מאל, אה, די מקובלים זענען מענטשן וואס אנשטאט פון טראכטן פארקערט, יא, אנשטאט פון טראכטן די גדר, אויב ביסטו א למדן פארשטייסטו די גדר פון ספירת העומר איז אזא סארט גדר און די גדר פון ספירת ז' נקיים איז אזא סארט גדר און אזוי ווייטער, ס'קען זיין ס'איז צוויי אנדערע גדרים וואס האט נישט קיין שייכות, איינציגסטע זאך וואס האט א שייכות איז די נומבערס, אבער דער מקובל קוקט אויף עפעס א זייטיגע זאך, ער קוקט אויף די נומבער און ער מאכט פון דעם עפעס א דרוש וואס האט נישט קיין שייכות אזוי ווי ר' חיים בריסקער האט געזאגט ער שטעלט צוזאם פנים חדשות מיט פון שבע ברכות און פנים חדשות פון א פאס וואס האט נישט געווארן קיין טמא עס האט נישט קיין שייכות די צוויי פנים חדשות זענען די זעלבע ווארט אבער זיי מיינען גאנץ אנדערע זאכן יא אבער די אמת איז דאך פונקט פארקערט די אמת איז אין הכי נמי אז דער מקובל פארקערט ער האלט און עס איז דא א ריזן פארוואס ער טראכט געווענליך אז נאמבערס זענען ווייזן עפעס און ווייל נאמבערס זענען זייער א בעיסיק יסוד פון די וועלט יעדער איינער פארשטייט אז נישט נאר נישט נאר די מקובלים האלטן אזוי איך וויל נישט איך גיי נישט אריין יעצט אינגאנצן רעדן וועגן גימטריא און אלע זאכן אבער יעדער איינער פארשטייט אלע מאטעמאטישענס און אלע סייענטיסטס פארשטייען באמת אז נאמבערס איז איינע פון די יסודות'דיגע זאכן פון די וועלט איינע פון די יסודות'דיגע וועגן וואס די וועלט איז ארגאניזירט איינע פון די יסודות'דיגע סטראקטשורס אין וואס די וועלט איז ארגאניזירט איז נאמבערס אז דאס אז ער קוקט אויף נאמבערס איז בכלל נישט משוגע נאר מען דארף דאך טאקע דאס פארשטיין אז ווען ער לערנט א נאמבער ווען ער זאגט א רמז פון שבעה שבעה לגזירה שוה וכולי מיינט ער נישט די חיצוניות'דיגע גזירה שוה ער מיינט אויך נישט די חיצוניות'דיגע נאמבער 7 מיינט נישט 7 עס קען אמאל זיין אז די 8 פון איינער אנדערש איז מער 7 ווי די 4 פון נאט פון ווי די 7 פון די ס'איז דאך נישט קיין זאך אז מען דארף מאכן פונקטליך אזוי מען דארף דאך פארשטיין די די לומדות אזוי ווי איך האב געזאגט ביי מיין משל פון די טיש, ס'זענען מיר נישט האבן פיר טיש, א ווינטש טיש מוז נישט האבן פיר פיס, ס'דא איין גרויסע פיס, איינער קען מיר זאגן וואס ס'הייסט? ביי מיר קען איך אלעס, ס'דא אסאך זאכן, אסאך מצוות, אסאך מהלכים, אסאך הבנות וואס מ'זעט אזא סארט זאך, למשל מען נעמט די משל פון די טיש, וועט איינער זאגן אז על פי פשט א טיש דארף שטיין, קיין חילוק ווי ס'שטייט, העיקר אז ס'שטייט, נו אז איינער האט פיר פיס איז איין זאך, האט צו איין גרויסע פיס, די זעלבע זאך, ביידע זייטן קומט א צווייטער חכם און זאגן יא, דאס איז אמת על פי פשט, על פי פשט העיקר אז די טיש זאל שטיין, אבער על פי קבלה און די מקובלים זאגן אז פיר פיס איז מרמז אויף פיר אותיות פון די שם הויה, איך ווייס וואס, דארף מען טאקע דווקא פיר פיס, ס'דא למשל עפעס אזא ענין יא אז די טיש פון שבת שטייט אין פארשידענע קבלה ספרים אפשר אז מען דארף האבן א טיש פון פיר פיס וואס איז מרמז אויף די שלחן פון די בית המקדש און אזוי ווייטער. שוין איז אזוי האט מען דא מענטשן וואס זאגן אפשר אין געוויסע קעיסעס איז עס ריכטיג אבער מער איז עס דאך נישט ריכטיג ווייל דער מקובל וואס ער האט גערעדט וועגן פיר האט נישט גערעדט פון די חיצוניות'דיגע אויסדרוק פון די נאמבער פיר ער האט דאך גערעדט טאקע פון דעם אזוי ווי אזוי ווי דער סייענטיסט האט גערעדט עס דארף זיין גענוג באלאנס טאקע איין פיס איז געווענליך ווייניגער אויב איז דא איין גרויסע פיס דאך בכלל קען דאך אפילו זאגן אזוי ווי מען זאגט אין הלכה חק תוך איז אזוי ווי מחיצה יא מען קען אמאל זאגן שטעל זיך פאר אז עס איז דא א לאך דאס אז עס איז נישטא קיין לאך אין צווישן שטערט מיך אזוי ווי דער רמ"א זאגט אין הלכות שבת ביי אז מען דארף מאכן א צוויי לעכט קעגן זכור ושמור, אויב וועט מען מאכן דריי לעכט אויך בכלל מאתים מנה עס איז דא צוויי לעכט אויך, אנדערע ווערטער די צוויי לעכט איז נישט קיין סתם א גימטריא עס איז סתם א חיצוניות'דיגע זאך, וויל דיך דא אנקומען אז עס איז דא עפעס א דאס איז אויך א סיבה פאר די זיבן די נאמבער ברענגט עס נענטער צו די סיבה אבער עס איז נישט אליינס די סיבה אמאל איז עס יא אבער לאו דווקא עס איז אליינס די סיבה ס'איז אליינס א סיבה און ממילא קענסטו פארשטיין אסאך בעסער אז ס'קען זיין אז גאר אמאל איז די נומבער נישט ריכטיג, שטימט עס בעסער, עס וועט זיין מער אמת'דיג, מצד די סיבה פון די נומבער, נישט נאר מצד די חיצוניות'דיגע זאכן. איך וויל צוריק גיין צו די צו די נקודה פון ספירת העומר, און ס'איז זייער וויכטיג און כ'וויל עס אריינלערנען אין די זוהר אין די וואכעדיגע סדרה. סאו ס'איז דא א סדר, ס'איז דא א סדר, למשל מ'וועט זאגן די זוהר לערנט דא זיבן ספירות, זעקס ספירות, ווי מ'איז מסך הכל, די זיבעטע ספירה איז בינה, אדער די זיבעטע ספירה איז מלכות, וועלכע וועג מען וויל. מען וויל ציילן, דארט איז ביי יצא לחופשי חינם, מען קומט אן צו די מדריגה, עט מען זיין פריי, זיין שבת, שבת שבתון עילאה, זיין שביתה, עט מען נישט דארפן ארבעטן. שוין, דאס איז זייער גוט. די זעלבע זאך. אזוי איז דער זוהר שטעלט דאך צו דעמאלט טאקע דער זוהר אין פרשת אמור שטעלט טאקע צו די זיבן וואכן זיבן ספירת העומר פון ספירת העומר צו די ספירה פון א זבה יא מען ווערט ריינער מען דארף זיך ווערן ריין פאר די פאר די יחוד פאר קבלת התורה דארף מען דאך אבער וויסן און ווער ס'איז א מקובל ווייסט טאקע וועגן דעם און דאס איז די סוד פון לג בעומר אדער איינע פון די סודות פון לג בעומר אז ס'איז לאו דווקא אזוי מ'קען דאך זען אז אפילו אין הלכה איז אזוי, למשל, אין די מאנדעי וואך איז געווען א מעשה דער רבי ר' בונים האט געטראפן א מקובל, און דער מקובל האט אים געזאגט סודות פון קרית שמע, איך ווייס, גערעדט סודות פון קרית שמע, די עין, די עין איז עין שמע אחד, איז עין ד', אזוי שטייט, איך ווייס, עד, ס'דא סודות אין דעם אין ארי הקדוש יא. דער ר' בונים פרעגט נו איז די הלכה איז דאך אז קרישמע איז בכל לשון קען דאך יוצא זיין שמע בכל לשון בכל לשון שאתה שומע אזוי פסק'ענען די מחלוקת תנאים נו איז ווי איז ווען איינער וועט זאגן אויף פויליש צי אויף ענגליש זאגן שמע ווי וועט זיין די רמז פון די עין און די דלת א גוטע קשיא איז וועגן דעם טאקע דרך אגב ס'איז א משונה'דיגע גוטע משל ווייל ס'איז דא טאקע זענען דא טאקע די קבלה מענטשן וואס לערנען קבלה בחיצוניות לערנען פון דעם טאקע פון די סארט זאכן אז אין הכי נמי על פי פשט איז שמע בכל לשון שאתה שומע אזוי לאנג מ'פארשטייט השם אחד מ'פארשטייט דעם מובן אזוי ווי מיין משל פון די טיש אז טיש שטייט איז דאך גוט אבער על פי קבלה טרעפט זיך א טעם אין אלע פרטים איז דא א סיבה פארוואס ס'דארף זיין א עין א דלת וועסט זאגן אויף ענגליש וועט דאך נישט זיין קיין עין א דלת וועסט דאך נישט קענען מכוון זיין קיין כוונות הרש"ש קענסט דאך נישט ליינען קרישמע בכל לשון אזוי איז טאקע דא מקובלים און פוסקים וואס זאגן קומט דער רבי און ער זאגט ניין די מקובלים זענען דאך נישט געקומען דאס מפרש זיין פארוואס ס'דארף זיין א עין א דלת ער וויל קומען מפרש זיין סודות קרישמע עס קען זיין ער וועט זאגן אז די עין א דלת איז סך הכל א רמז אפילו נישט ס'איז טאקע ער וויל דאך עומד זיין אויף די פֿיר און זיבעציק וואס עין ד' ווייזט אויף פֿיר און זיבעציק וואס ס'דא פֿיר און זיבעציק חלקים פון אורות פון שמות פון וואס ס'זאל נאר זיין יעצט דארף אין הכי נמי זאגט דער מקובל מ'דארף אין קרישמע האבן די פֿיר און זיבעציק אורות אז נישט ארבעט עס נישט דאס איז די יסוד פון דעם. און יעצט דארפסטו פארשטיין בעסער, און אין הכי נמי, עס טוט אים בכל לשון, עס דארף מען קענען טרעפן, עס דארף מען קענען מאכן אז די כל לשון זאל כולל זיין די יסוד, און ס'קען טאקע זיין אז די מקובל וועט האבן מער קרייטעריעס, פאר די זיין טרענסלעישאן דארף זיין אביסל אנדערש ווי על פי פשט, ווייל ס'דארף אינקלודן מער מינינג, אדער מער חלקים פון דעם, אבער עס מיינט נישט אז יעצט איז מען געווארן סטאק אויף די ביטוי, אויף די וועג ווי אזוי ס'דרוקט זיך אויס די סוד, די סוד איז דאך טיפער, די סוד איז דאך נישט קיין זאך, מאכט עס א מער דרויסן פון די פשט, אזוי ווי אסאך מענטשן זעט אויס פארשטייען, אז די פשט איז אין, איז אין, איז איין זאך, און די סוד זאגט אז אפילו חיצוניות'דיגע פרטים זענען וויכטיג, פונקט פארקערט, די סוד איז דאך, ווייזט דאך נאר ווי די חיצוניות'דיגע פרטים האבן אויך א פנימיות. איז דא א מער טיפע לעוועל פון די פון די קליינע פרטים אויכעט. איז דארפסט אויב דו ביסט א מקובל אויב דו פארשטייסט די סוד דארפסטו קענען טאקע זאגן קריאת שמע אויף ענגליש מיט די כוונות פון די עין און די דלת, ווי אזוי איז דא עין און א דלת אויף ענגליש? אה, אז דו פארשטייסט נישט פארשטייסטו נישט נישט די קבלה נישט די ענגליש, שוין איז א פראבלעם, אבער דארפסט דיך לערנען צו פארשטיין. איז די זעלבע זאך. אזוי לערנען אז די ספירת העומר דארף ציילן און דער זוהר זאגט למשל יא דער זוהר זאגט ווער עס ציילט נישט ספירת העומר ווער עס מאן דלא מטי טהור ליום דאס הייסט איינער למשל פארגעסט איין טאג ספירה קען נישט מאכן שבועות אזוי שטייט שטייט אין זוהר הקדוש יא אזוי ווי א אישה אויב מען שטעלט עס צו צו א אישה שטעלט מען דאך צו ספרה לה שבעת ימים עס איז דאך טאקע אזא דין זי איז סותר סותר סותר זי איז סותר איר איר איר ציילן זי דארף דאך זיבן נקיים איין טאג איז נישט נקי איז אויב מען האט נישט געציילט איז א מחלוקת תנאים דארט אונז פסק'נען מען דארף נישט ממש ציילן די מעות אבער עס דארף זיין מאכן זיכער אז עס זאל זיין ריין אויב עס איז איין טאג נישט ריין איז נישט גוט נו עס קומט אויס דארף איינער זאגן און עס איז דא מענטשן וואס פארשטייען אזוי בפנימיות אז אויב מען פארגעסט איין טאג צו ציילן ספירה, אפילו נישט מען פארגעסט און מען איז נישט מכוון די כוונות, איך ווייס וואס, קען מען נישט מאכן שבועות. זיין פטור, זאל זיין זיין פטור. איז דאך אבער נישט אזוי, איז דאך א מחלוקת ראשונים בכלל, צו אויב איינער פארגעסט איין טאג צו ער זאגט בכלל א ברכה דעם צווייטע טאג, יא, איין מחלוקת, אונז פסק'נען לחומרא, אונז פירן זיך אז פארגעסט איין טאג זאגט מען נישט, אבער ס'איז א ספק, איז א מחלוקת ראשונים, צו ס'איז איין גרויסע מצוה, צו ס'איז א ניין און פערציג עקסטערע מצוות. קען דאך זיכער זיין ס'דא אפשר רוב ראשונים א גרויסע חלק ראשונים לערנען אז יעדן טאג איז א מצוה פון איז זיכער דאך נישט אזוי ווי איז דאך שטימט נישט און דאס איז זיכער אפילו לויט די אנדערע שיטה לאמיר זאגן אין הכי נמי אפילו לויט די אנדערע שיטה וואס זאגט אז אז אז ס'איז איין סך הכל איין גרויסע מצוה ממילא אז מען ציילט פארגעסט איין טאג קען מען נישט ווייטער ציילן יא מען האלט דאך אויך א שבועות, יענער איז האלט מחויב בשבועות, יא שבועות ווערט מען נישט פטור. איז וואס וועסטו זאגן? אז ב ב בפנימיות וועסטו אבער נישט האבן שבועות נאר בחיצוניות, עס קען נישט זיין. עס קען זיין אבער עס איז נישט לכאורה איז נישט זעט מיך נישט אויס אזוי ריכטיג. זעט מיך אויס אז פונקט פארקערט. זעט מיך אויס, און איך וועל ברענגען ראיות צו דעם. אז די גאנצע זאך וואס מיר זאגן אז ס'איז דא ז' נקיים, איז דאך, מיר זאגן פארוואס איז דא ז' נקיים, ווייל מען דארף רייניגן אלע זיבן ספירות, אלע זיבן מידות, נו, וואס זאגסטו יעצט אז מען דארף נישט חיצוניות'דיגע ז' נקיים? די סיבה פארוואס דארף חיצוניות זיין איז ווייל די וועלט איז טאקע ארגאניזירט אזוי, זיבן טעג מאכט עפעס א, עפעס א חלות, מאכט עפעס א, עפעס א שלימות, א גאנצע זאך אז עס איז טאקע ריין, אזוי ווייטער. אבער די גאנצקייט, עס קען אמאל זיין איינער וואס ער ציילט פארקערט, איינער וואס ציילט ניין און פערציג טעג און האט עס נישט, און עס קען אויך זיין איינער וואס ציילט דרייסיג טעג, אדער דריי און דרייסיג טעג און האט עס יא. אין אנדערע ווערטער אין הלכה וועט זיך האבן זיינע כללים אבער די אנדערע ווערטער די אידיע פון די מבנה הפנימי פון די אינערליכע לעוועל פון די אלע סדרים פון זיבן און פון נײַן און פֿערציק און אזוי ווייטער איז עס באמת משחרר פון די פון די נײַן און פֿערציק און פאר דעם און אזוי שטייט אין אסאך קבלה ספרים און אנדערע דרכים אז אין א געוויסע זין האט זיך די ספירה געענדיגט לג בעומר אזוי זאגן זיי אזוי שטייט אין אפשר אין אר"י הקדוש אין זיכער חסידישע ספרים ווי זיי לערנען פארוואס מיט פארשידענע חשבונות שוין די הוד שבהוד איז די פיפטע פון די פיפטע אדער דער רש"ש האט אנדערע חשבון כל פנים אנדערע חשבונות פארוואס פארוואס ער פארשטייט טאקע וואס די סיסטעם איז פארשטייט טאקע וואס די סיסטעם איז פארשטייסט דאס איז 49 איז טאקע איין וועג פון לייגן מסביר זיין די סיסטעם אבער די סיסטעם איז נישט אליינס די 7 און 7 מוז זיין קלאר וואס איך זאג די סיסטעם איז נישט אליינס 7 מאל 7 די סיסטעם איז איז געוויסע ווייערס געוויסע ספירות געוויסע מדריגות מען דארף משיג זיין געוויסע געוויסע חלקים אין נפש מען דארף מתקן זיין וויאזוי יעדער איינער ווי אזוי ער פארשטייט עס יעצט די סיסטעם מען קען עס קען אמת'דיג זיין אז איינעמס דרײַ און דרײַסיק איז מער ווי א צווייטנס נײַן און פֿערציק נישט נאר ס'קען זיין נאר לכבוד דעם לכבוד דעם אז מען קען מען קען אנקומען אין נאך אין אין דרײַ און דרײַסיק טעג אין צוויי און דרײַסיק טעג קען מען אנקומען די גאנצע ווי מען דארף אנקומען האבן די האבן טאקע די פוסקים שוין געזאגט יא און די מקובלים מסכים לפי דרכם אז זיי האבן געזאגט אז די עיקר מען זאגט אז ספירה איז דא אבילות, די פנימיות'דיגע טעם פון אבילות, לויט ווי די מקובלים פארשטייען אדער לויט ווי איך וויל מסביר זיין וואס זיי פארשטייען איז פשט אז וויבאלד מען דארף דא מאכן עפעס אז מען דארף דא בויען עפעס, און אזוי ווי א האלבע ארבעט האט נישט קיין וועג, מען קען נישט בויען אינמיטן, אינמיטן ווען מען הייבט נאך אן, אזוי ווי אל יתהלל חוגר כמפתח, אז מען הייבט אן בויען א בנין, דארף מען זיין זייער פארזיכטיג, מען קען זיך נישט פרייען. דאס מיינט די דין, מיינט נישט אז עס איז שרעקעדיג, עס איז א דין. מען האלט אינמיטן בויען עפעס, מען דארף זיין זייער קעירפול אין די אנהייב פון עפעס בויען, מען וויל בויען עפעס א יאר, מען וויל בויען עפעס א תורה, מען וויל בויען עפעס א פארשטאנד, מען דארף זיין זייער קעירפול אין די אנהייב, עס איז נישט קיין זמן, נישט קיין זמן פון זיך, פון זיך סעלעברעישן, ווען מען הייבט אן לערנען די מסכתא, מען מאכט א סיום, דעמאלטס איז א זמן פון סעלעברעישן. אויב די תורה איז נישט נאר א התחלה פון די מתן תורה, איז אויך דאס ווי א סיום, מען דארף בויען די תורה, דאס איז דאך די עיקר זאך, דארף מען הכנה פאר די תורה, דאס מיינט צו זאגן, מען דארף בויען די תורה, מען קען נישט אנקומען צו שבועות און זאגן יעצט הייבט זיך אן די תורה. איז נישט שייך צו ביי א סעלעברעישאן די אנהייב, אבער מען דארף בויען די בנין, מען דארף מאכן די בנין, האסט די בנין קענסטו עס עפענען. עט ווי, ווען ווייסט מען אז די בנין איז געענדיגט? וויאזוי ווייסט מען אז די בנין איז געענדיגט? אויב איז על פי פשט דארפסטו קוקן אין סידור, ס'איז די ניין און פערציגסטע טאג האט מען געענדיגט. אויב דו פארשטייסט מער טיפער און אזוי ווי די מנהג, די מנהג איז געקומען און געזאגט אז קיינער ווייסט נישט פון וואו ס'קומט, אבער איך מיין אז איך פיל אז ס'קומט פון אזעלכע די זעלבע סארט הבנה, די זעלבע סארט שורש, קומען מענטשן און זאגן, נע, שטייט טאקע תלמידי רבי עקיבא זענען געשטארבן, זיי זענען נישט געשטארבן א גאנצע צייט, דאס איז דאך שכל, יעדע מאל איך זאג אז זאג אז עפעס איז געשען מיט בואי פון די פרי ביז ביינאכט מיין איך אז יעדע מינוט פון די נעץ ביז די שקיעה און ס'איז א מחלוקת מגן אברהם אזוי, מיינט דאך א גאנצע טאג, א פינף אזייגער נאכן מיטאג קען אויך הייסן אז עס האט זיך געענדיגט די טאג, מען האט געענדיגט די ארבעט פון די טאג און געגאנגען ווייטער, זאגן די די על פי פשט זאגן די מענטשן אז עס שטייט תלמידי רבי עקיבא זענען געשטארבן ספירה צוויי און דרײַסיק צוויי און דרײַסיק טעג אדער דרײַ און דרײַסיק טעג מיינט עס ביז בערך ביז שבועות, אין אנדערע ווערטער עס האלט שוין דערביי מען פילט שוין שבועות שוין שוין ערב שבועות, אזוי ווי שטייט פרוס העצרת עס איז דא א גירסא וואס רופט עס עס איז שוין כמעט שבועות נו כמעט שבועות אין צוויי וואכן ביז שבועות. יעצט שטארבן זיי שוין נישט דאס איז בחיצוניות אפילו אזא הבנה אפילו בפשטות און זיכער בפנימיות זאגט דער דער איד וואס איז דורכגעגאנגען ער זאגט יא איך פיל שוין איך פיל שוין שבועות נו מ'דארף נאך צוענדיגן אפאר פיטשעווקעס בסדר קען זיין מ'דארף כ'זאג נישט איך וויל סטאפן ציילן ספירה אבער עס איז דא א לעוול בפנימיות ס'איז דא א הבנה דווקא מיט א הבנה פנימית קען מען פארשטיין אז עס האט זיך שוין געענדיגט ער האלט שוין ביי שבועות נו, ער האט נאך נישט אויסגעטון די אלע מצוות, און בכלל און בתוך כל ישראל זאגט ער נאך אלץ ספירת העומר, אבער ער איז פרייליך, ער איז מאכט שוין כמעט א סיום אויף די ספירת העומר, אינמיטן אין די דרײַ און דרײַסיק טאג, און ס'דא א גאנצע וועגן וואס מאכן די חשבון, אפשר דרײַ און דרײַסיק אזוי ווי זיבן מאל זיבן אזוי ווי דרײַ מאל דרײַ, דרײַסיק אזוי ווי מיר זעהן טאקע ביי ביי די ביי אשה כי תזריע יא, זיי זאגן דאך אז זיי שטעלן דאך צו צו ספירת העומר, זעהסט דאך אז נאך א לידה, אויב ס'געווען א בחינת לידה פון פסח. איז דרײַ און דרײַסיק טעג די זכר איז די טומאה נאך דרײַ און דרײַסיק טעג איז שוין נטהרה קען אויך קען זיין אזא סארט זאך אנדערע אנדערע חשבונות פארוואס ס'קומט אזוי אויס און די חשבונות זענען נישט וויכטיג עס איז די פילינג מען האט געפילט אז מען האלט שוין מען האלט מען רוקט זיך שוין אזוי ווי עס איז געווען די א ידוע'דיגע מעשה אז ס'געווען א איד האט זיך אנגעשיקערט ערב יום כיפור האט געדארפט שאפן געלט פאר עפעס א מצוה און האט זיך געדארפט אנשיכור'ען און געקומען אין שול און געזאגט געשריגן אתה הראת ער איז געווען שיכור האט די צמח צדק געזאגט אז ער האלט שוין ביי אתה הראת יא? ס'איז דא א גוטע דוגמא פארוואס איך וויל רעדן. באופן בנגלה על פי הלכה על פי רוב העולם איז דא א סדר מ'דארף מאכן יום כיפור תשובה טוהן נאכדעם קען מען מאכן סוכות און ביז צוביסלעך קומט מען אן צו אתה הראת פון שמחת תורה אויב אויב איינער ס'מאכט זיך בדרך נס כאילו בדרך ער האט געטוהן די עבודה ער האט אנגעקומען געטוהן בעצם אנגעקומען צו די גאנצע שלימות וואס דארף אנקומען איז ערב יום כיפור שוין געווען ביי אתה הראת, איי עס שטייט נישט אין די סידור נאכנישט דעמאלטס, יא אמת אין א סידור שטייט נישט אבער ווער ס'פארשטייט איז דא א מהלך, איז דאך דא א בנין, זאגסט דאך אז ס'דא א בנין, זאגסט דאך אז ס'נישט סתם די גאנצע סדר, איז דא א מהלך, נו, אויב ס'דא א בנין קען מען דאך אמאל דורכגיין שנעל די בנין, קען דורכלויפן שנעל. די זוהר הקדוש אין אין אין פרשת בוא האט טאקע גערעדט וועגן די די ענין באופן מער באופן כללי, די ענין פון פון חירות אדער פון שבת וואס געשעט ביי די זיבעטע יאר און רבי אלעזר האט געברענגט די פסוק פון פרשת משפטים זייער אינטערעסאנט וואס איז ביידע אצל הר סיני יא מה ענין שמיטה אצל הר סיני און ווייטער אין משפטים גלייך די ערשטע זאך פון נאך מעמד הר סיני טאקע רעדט זיך כי תקנה עבד עברי ס'זעהט אויס אז די די ענין פון שביתה די ענין פון אזוי ווי מ'זאגט ביי שבת

דא ביי ביי שמיטה די זיבעטע יאר דארף זיין שבת דארף זיין שמיטה און אזוי ווייטער. און פרעגן די מפרשים, פרעגן די מפרשים, וואס וויל רבי אלעזר פון די עבד עברי? עבד עברי גייט נישט ארויס שמיטה, ס'דא אפילו ממש ווען מ'פרעגט א קשיא, זעט אויס ער האט ער האט פארגעסן, ער האט נישט פארשטאנען די הלכה, עבד עברי גייט עפעס ארויס אין שמיטה? עבד עברי גייט ארויס אין זעקס יאר, זיבן יאר נאך נאך ער האט אנגעהויבן זיין ארבעט, ס'איז א פריוואטע זאך, ס'האט זיין אייגענע חשבון, גייט נישט מיט שמיטה.

אז ס'דא א שיעור וויפיל א מענטש א איד, א איד וואס איז געווען ביי הר סיני, איינער וואס איז נישט געווען ביי הר סיני איז אנדערע אנדערע מעשה, א איד וואס איז געווען ביי הר סיני, א איד וואס האט געהערט ששמע על הר סיני אנכי ה' אלקיך, אדער ער האט געהערט לא תגנוב, געהערט אנכי ה' אלקיך, געהערט לי בני ישראל עבדים, לי בני ישראל עבדים מיינט דאך מ'זאל נישט גנב'נען, יא יעדער איינער האט דאך זיין אייגענע, מ'זאל נישט גנב'נען פון יענעם איז דאך אויך משעבד, דאס איז דאס איז הר סיני, דאס איז א איד.

איז דאס די זעלבע סיבה פארוואס יעדע זיבעטע יאר מאכט מען שמיטה, די זעלבע סיבה פארוואס יעדע זיבעטע יאר מאכט מען שבת, די זעלבע ריזן פארוואס יעדע זיבן ניין און פערציג יאר מאכט מען יובל, אלס די זעלבע סיבה. איי וועט פרעגן דא איז אנדערש דא גייט עס פון פון רעכנט פון אים, יא, ווייל די עבד עברי האט דאך אן אייגענע חשבון, ס'איז דאך פארקערט, עבד עברי איז דאך די גאנצע פשט פון עבד עברי איז דאך אז ער איז ארויסגעפאלן אביסל, יא, ער איז געווארן א עבד. ארויסגעפאלן פון די חירות וואס מען רעדט פון פון יציאת מצרים פון עבדי הם און אזוי ווייטער ארויסגעפאלן פון דעם און געווארן פארקויפט נו דארף ער ארבעטן אויף זיך דארף ער דארף ער זיך ארבעטן פאר זעקס יאר כדי צו משיג זיין צוריק די חירות נאכמאל איז דא אזוי ווי דער רמב"ם זאגט דא עס קען דאך זיין לאו דווקא די זיבעטע יאר עס קען דאך זיין ער זאל פודה זיין יא אפשר באקומען געלט סאם האו זאל זיך פודה זיין די דער פערדע יאר זיכער גוט אנדערע ווערטער אנקומען צו די שפיר ביי די פערדע יאר וואס איז שלעכט שביעי איז עפעס א איז עפעס א ס'איז א עפעס א מעסטער פון צייט, נישט קיין מעסטער פון צייט, די צייט פון שביעי איז א מעסטער פון די לעוועל פון שביעי פון די מושג פון שביעי אויב איינער קומט אן צו שביעי אין די פערדע יאר איז דאך אוודאי גוט. און אויב ער האט זיין אייגענע שביעי א יעדע עבד האט זיין אייגענע שביעי פשט אז א שביעי איז א יסוד אין די וועלט, פאר דעט, פון דעם קען מען לערנען אז שביעי מיינט נישט דווקא די זיבעטע יאר, מ'זאל נישט ווארטן אויף שבת, מ'זאל נישט ווארטן אויף גארנישט, די זיבעטע, מ'זאל נישט ווארטן אויף שמיטה. עס איז זיבעטע יאר און עס קען אפילו זיין הלכה למעשה אז דא אזוי ווי עס דא שמיטת כספים שמיטת קרקעות קען זיין אז די מצוה פון שמיטת כספים איז מיועצת אז מען ס'גייט זיך דורך א צייט און מען זעט אז איינער קען נישט צאלן און מען לאזט אים נאך דאס איז די מצוה פון שמיטה עס מוז זיין פונקט יענע צייט שוין על פי הלכה איז דא על פי הלכה אבער די געדאנק די געדאנק איז דאך אזוי און יעצט יעצט דער אנקומען צו די שביעי איז יעדער איינער האט זיך זיין אייגענע זיין אייגענע שביעי זיין אייגענע וועג פון אנקומען דערצו. ס'איז אזוי ווי אונז רעדן אז די נקודה פון שביעית, שבועות יא, שבועות מיט א ו' און שביעית מיט א י' איז ביידע די זעלבע, די זיבעטע, די זיבעטע אפילו א שבועה האט עפעס צו טון מיט דעם. ס'איז א פרטיות'דיגע זאך, נישט קיין זאך, אדער אין אנדערע ווערטער ס'איז א פנימיות'דיגע זאך, זאך וואס מ'קען תולה זיין, אזוי ווי מ'זעט פון לג בעומר. ס'איז נישט גענוג, ס'איז נישט גענוג צו ווארטן אז ס'זאל זיין די ריכטיגע טאג און די ריכטיגע נאמבער זאל שטיין אויפן בלעקבאורד. דארף מען אביסל מסביר זיין, און פאר דעם די, ווען מען טראכט אויף א עבד איז יעדע זאך איז דא אין עולם שנה נפש, יא עס איז דא און מען קען זאגן למשל עס איז דא אין עולם, אפשר דא שבת הארץ וואס איז די עולם די וועלט איז שוין וואס איז גאבעס אויך א זמן, און די וועלט איז דא אויך אפשר די זיבן שבע ארצות וואס עס שטייט ס'דא אין. אין שנה די זיבעטע טאג שבת די זיבעטע יאר אזוי ווייטער איז דא נפש דא האט מען א דרגא בנפש דאס הייסט די זיבעטע און ווען מ'וויל פארשטיין וויבאלד אונז זענען דאך מענטשן אונז זענען דאך נפשות דער גרינגסטע וועג צו פארשטיין די די מושג פון שביעית איז בנפש קוקט מען אריין ביי די ביי די עבד ביי די עבד עברי וואס דארט איז די מעשה בנפש פון די פון די עבד וואס ער גייט ארויס בשביעית די מעשה פון די זעקס יאר בנפש האדם וואס איז טאקע לויט די סדר הנפש נישט לויט סדר השנה און אזוי ווייטער איז אביסל וויכטיג זיך מתבונן צו זיין אין די מושג וואס מען זעט אז די מושג פון שביעית איז מושג פון חירות אזוי ווי שטייט עבדי הם לי הארץ ולא עבדים לעבדים יא שטייט אין די וואך אויך לגבי יובל איז דא דא א קשיא איך מיין אונז האבן שוין גערעדט וועגן דעם אין אנדערע הזדמנות'ן און די זוהר רעדט וועגן דעם ס'דא דא א קשיא איך וועל זאגן די וועג וואס מען הערט די קשיא און און פארשטיין די תירוץ די זוהר זאגט אויף דעם א דרוש מיר זאגן אז א איד דארף זיין א עבד פון גאט נישט קיין עבד פון פון א אנדערע איד פון א אנדערע מענטש פון א עבד לויט ווי אזוי אונז געווענליך מ'לערנט אונז אויס אין חדר די ענין פון עבודת השם די ענין פון זיין א עבד השם וואס מיינט א עבד השם מען טוט וואס ער דארף שטייט אין שולחן ערוך צו עסן עסט ער שטייט נישט צו עסן עסט ער נישט זייער שווער צו פארשטיין וואס איז די פראבלעם אז איינער איז א עבד פאר א צווייטע איד וויאזוי איז בכלל א סתירה לאמיר פארשטיין אז די עבדי הם מיט די עבדים לעבדים וואס די סתירה איז עס עבד עבדים לעבדים מיינט דאך אז ער דארף ער דארף קומען אין די צייט צו די ארבעט עבדי הם מיינט דארף טון וואס ער דארף נו אויב די הלכה למשל אפילו עפעס דא א הלכה א הלכה זאגט א עבד עברי א עבד כנעני אפילו ער איז פטור פון פארשידענע מצוות אקעי ער איז פטור איז ער פטור און די הלכה זאגט אז א איינער דארף גיין צו די ארבעט איז מען קען ער דאווענען אין דעם מתפללים בראש האילן יא קען ער דאווענען בקיצור טאר נישט גנב'נען פון זיין באלעבאס איז ער פטור וואס וויל מען פון אים וואס קען מען טענה'ן אז ס'א עבדים לעבדים ס'א טענה אז איך קען זיין פונקט אזא עבד השם ארבעטן ארבעט פאר יענעם אבער זיין זיין מהות זיין זיין עבודת השם וואס טוישט זיך זיין עבודת השם די זוהר זאגט אז ווען מען רעדט פון עול מלכות שמים, וויאזוי דרשנ'ט דער פסוק שטייט דאך יצא לחפשי חינם, ס'שטייט אויך זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם, זאגט דאך רש"י, חינם, חינם מן המצוות. אין די מדרשים. אין אנדערע ווערטער, חינם איז טייטש פריי, חינם איז טייטש אן עול מלכות שמים, אן מצוות. און דער זוהר זאגט די זעלבע זאך, ווען עס שטייט יצא לחופשי חינם, טייטש דער זוהר כאילו יצא מן החינם, ער גייט ארויס פון חינם, ער גייט אריין אין עול מלכות שמים, ווייל א עבד איז פטור מן המצוות, הגם עבד עברי איז נישט פטור פון קיין שום מצוות, איז ווייטער א שאלה פון וואס ער רעדט, אבער איך מיין אז די נקודה איז אמת אפילו אזוי, אפילו ביי עבד עברי באמת. ס'הייסט ווייטער הגם באמת עבד עברי איז נישט פטור פון קיין שום מצוות, ס'איז דא איין מצוה וואס ער איז פטור, ער קען חתונה האבן מיט א שפחה כנענית, אנדערש איז ער נישט פטור פון קיין שום מצוות. זעסט דאך אבער אז מען קען נישט פארקויפן לא ימכרו ממכרת עבד ווייל ס'איז א סתירה, זעסט דאך יא אז זיין א אפילו א עבד עברי איז א סתירה צו זיין א עבד השם אזוי שטייט א מפורש'ער פסוק, מ'קען נישט אוועק גיין פון דעם פסוק, איז ווי אזוי די פרטים שטעלן זיך אויס, איז פרטים זענען פרטים, אבער די מהות פון זיין א עבד עברי, אפילו א עבד עברי, א כשר'ע עבד, ער עסט נאר כשר און אלעס כשר, איז קען נישט זיין, וועגן דעם דארף זיין א שיעור, וואס מיינט אז דא א שיעור, מען דארף הערן, וואס מיינט אז דא א שיר? מ'זאגט אז דא א שיעור קענסט נישט זיין א עבד נאר ביז יובל נאר ביז שמיטה ס'מיינט צו זאגן אזוי ווי ס'איז א שיעור בזמן איז דאך א שיעור בנפש אין אנדערע ווערטער אין די עבד'ס קאפ וויבאלד ער ווייסט אז ער גייט ארויסגיין און מ'גייט לייגט אריין איינער אין תפיסה אויף אייביג דעמאלטס איז ער נחלט איז ער א תפיסה מענטש לייק זאגט אים גייסט אריין פאר צוויי יאר איז הגם ווען ער איז דארט וועסטו טרעפן די צוויי מענטשן ווען ער איז אין תפיסה ער איז אין תפיסה, ווען יענער וואס איז לעולם אין תפיסה איז אויך אין תפיסה, אבער עס איז אן אנדערע סארט תפיסה. ווייל זיין תפיסה ער קומט נאר אן צו אזוי ווי ער קען זאגן א געוויסע מדריגה אין זיין נשמה, דאס מדריגה אין זיין הארץ, ער ווייסט איך בין אין תפיסה אויף צוויי יאר, אקעי, סאו צוויי יאר פון זיין, א מענטש קוקט זיך אן למשל א גאנצע לעבן, ס'איז זיבעציג יאר, קען זיך אנקוקן אזוי ווי איין איין זאך, אזוי ווי זיבעציג שטאק, זיבעציג יאר לעב איך, תפיסה נעמט אוועק צוויי יאר פון דעם, אקעי, פארלוירן צוויי יאר פון מיין לעבן, איך בין משועבד צוויי יאר. אבער די רעסט פון זיך, מיך אז מען קוקט נישט אן נישט אן אין די צייט מ'קוקט אין א ברייטערע קוק איז דאך נישט אין תפיסה אויף צייט מה שאין כן די וואס זענען תפיסה אויף אייביג אדער ס'איז א עבד בן אמה ער איז אלעמאל געווען א עבד ער גייט אלעמאל זיין א עבד נישט דא גארנישט נישט דא קיין שום חלק אין זיין אין זיין נפש קיין שום חלק אין זיין נשמה וואס איז פריי ממילא אז מ'זאגט אזא עבד עברי, אפילו וואס די הלכה, די גרעניץ, די שארפסטע גרעניץ וואס די הלכה מאכט אז מ'קען נישט ווערן פארקויפט פאר מער ווי זעקס יאר אדער פאר מער פאר מער ווי יובל, פשט אז אלעמאל בלייבט עפעס א מענטש, דער מענטש ווייסט אלעמאל אז איך בין נישט אינגאנצן יענעמ'ס, כ'האב עפעס א פארט, ס'דא א העכערע אוטאריטי, ס'דא גאט וואס דארט איך מוז זיין, ס'איז נישט נישט יענעמ'ס.

ווען מען זאגט אז א מענטש זאל זיין תחת עול מלכות שמים, מיינט דאך צו זאגן, מען קען עס רופן השראת השכינה, די זוהר רופט עס השראת השכינה, מלכות שמים מיינט דאך די שכינה. מיינט נישט אנדערע ווערטער, זיי זיי ווייסט דערפון. יא, אין אנדערע, אין אנדערע ווערטער, אז ער ליגט אין אזא סארט מדריגה, ס'איז שורה אויף אים אזא סארט מדריגה וואס הייסט מלכות שמים, א מדריגה פון גילוי פון מלכות שמים. ער ווייסט, ער טוט מלכות שמים. יעצט די פאקט איז אזוי ווי מען לערנט שכינה אזוי ווי שטייט אין אנכי השם אלקיך אני השם אלקיך אל קנא שכינה איז מורא'דיג קנאות א מורא'דיגע קנאה ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו די געטליכקייט כ'רעד נישט פון די געטליכקייט פון א כללות וואס איז אלעמאל די וועלט אין דעם ס'איז נישט דא קנאה ס'איז נישט שייך וועם צו מקנא זיין אבער אין די וועלט אין די וועלט ווי אונז לעבן אין די עולם האנושי אין די נפש איז די שכינה מורא'דיג מורא'דיג קנאות. אין אנדערע ווערטער אזוי ווי ס'איז דא יא למשל די מעשה פון יענע תלמיד פון רבי נו ווער איז עס געווען? ער האט געלערנט פיר הונדערט מאל די צווייטע מאל האט ער געלערנט פיר הונדערט מאל האט ער געזאגט ער האט טאקע געלערנט פיר הונדערט מאל אבער ער שפירט אז די רבי דארף אט אט אוועק גיין און ממילא קען ער נישט הערן ס'פעלט אים עפעס אין די ישוב הדעת ס'פעלט אים עפעס ער קען נישט פארשטיין. די זעלבע זאך ארבעט די שכינה, די זעלבע זאך ארבעט געטליכקייט אויף א מענטש. אז א מענטש קומט אינדערפרי און דאווענט, איך זאג א מעשה שהיה, אז א מענטש קומט צופרי און דאווענט און ער ווייסט אז ניין אזייגער האט ער אן אפוינטמענט, און די שחרית הייבט זיך אן אכט דרייסיג יא, איז איך רעד נישט אז ער גייט ער דארף ער גייט נישט דאווענען אין שטאט קערצער ווי א צווייטער. אבער וויבאלד ער ווייסט אז ס'איז דא א צייט וואס ס'איז נישט דא קיין וועג ער קען נישט קען זיך נישט אויב די גרעסטע צו כאפן די גרעסטע דביקות נישט קען ער דארף מאכן דעם אפוינטמענט נישט דא קיין וועג ארויס. איז דאך די פשט אז ס'איז דא עפעס עפעס אנדערש וואס איז נישט מלכות שמים אוודאי ביי אונז איז אויך מלכות שמים אין א געוויסע זין. כ'רעד דאך אבער אין די זין וואס אונז שפירן די זין זין וואס מ'לעבט למעשה. די צווייטע זאך, די אפוינטמענט וואס דו האסט ניין אזייגער, די ארבעט וואס דו האסט ניין אזייגער, איז א אנדערע שעבוד. נישטא קיין צוויי, קיין א מענטש קען נאר דינען איין איין אדון. א מענטש קען נישט דינען צוויי אדונים. נישטא אזא זאך. ס'דא אדער אחר, און דער זייער זיס צו מיין דער קאפ איז ביי אחר, איינער איז געבינדען צו א צווייטן, איינער איז געבינדען צו עפעס אנדערש, אדער אויף מלכות שמים. נישטא קיין צוויי. אוודאי, איך רעד, סובב כל עלמין, און אופן כללי איז אלץ דא. אבער נישטא קיין צוויי. אז אויב איינער קומט אין שול און ער דארף גיין אין א געוויסע צייט, און ער קען נישט בלייבן אין שול אויף אייביג, האט ער נישט קיין חירות נפשית צו דאווענען מיט קבלת עול מלכות שמים, ווייל ער קען נישט, נישט מעגליך. איינער האט א דזשאב, איז אויך א בחינת עבד עברי, איז אין הכי נמי. וויפיל ער זאגט עס יא, איז פשט אז ער ווייסט אז די דזשאב וועט זיך ענדיגן, איז אין א בשורש, אין א געוויסע זין, איז די מלכות שמים מער, איז ער מער געבינדן, איז ער מער פריי צו קומען מלכות שמים צו האבן דאס. אין אנדערע ווערטער, מען דארף פארשטיין אז מלכות שמיים צו פילן די שכינה און צו ממשיך זיין די שכינה דארף מען א משונה'דיגע פרייהייט. מען דארף זיין באמת משוחרר פון אלע שעבודי העולם הזה, און אונז לעבן נישט אין די וועלט, אונז לעבן אין א וואכעדיגע וועלט, פארדעם איז דא שבת, פארדעם איז דא זמנים, און די זמנים דארף נישט זיין נאר א צייט, ווילאנג עס איז נאר א צייט, ער ווייסט אז עס קומט מוצאי שבת איז דאך שוין נישט גוט, דארף דאך זיין א אזא מינוט. פאר דעם זאגט מען אסאך מאל אז אז יא ערב שבת איז בעסער פון מוצאי שבת הגם לכאורה וואלט געדארפט זיין פארקערט ערב שבת גייט גייט אין מקווה גרייט זיך צו צו שבת איז דאך געווען וואכעדיג ער קומט דאך פון די וואכן דאס מוצאי שבת גייט א מענטש אהיים פון פון שלש סעודות קומט ער דאך פון א גאנצע שבת וואלט געדארפט פילן בעסער ער פילט נישט בעסער ער פילט מער משועבד יא יעדער איינער ווייסט מוצאי שבת איז די ערגסטע צייט פארוואס ווייל יעצט וואס קוקט ער אויף ווי ער דארף אזויפיל זאכן טון דארף די וואך ארבעטן און מאכן און טון די אלע זאכן און עס קומט ערב שבת אויב ער טראכט נישט ביז ווייטער ווי מוצאי שבת יעצט דארף ער גארנישט טון דארף גארנישט טון ס'כל מלאכתך עשויה ער דארף גארנישט טון האט ער פלאץ האט ער פלאץ בכלל צו טרעפן די שכינה ס'נישטא אזא זאך איך ווייס נישט פארוואס עגעין מ'קען זיין אזא ליטוואק און זאגן וואס הייסט מ'דארף דאך טון וואס מ'האט צו טון וואס א חילוק בסדר איך ווייס איך רעד נישט איך בין נישט אויף די מדריגה ווען זענען נארמאלע מענטשן אויף די לעוול פון מענטשן איז דא אדער דו ביסטו

ביזי האסטו געארבעט ווייל ביסט א קנעכט דארפסטו ארבעטן יא דאס דאס איז די מציאות פון פון פון די וועלט און וויפיל מענטשן דאס איז בפועל ממש פראקטיש פאקט איז און אזוי זאגט די תורה אזוי זאגט די חומש אז ווי וויפיל א מענטש האט שעבודים וואס זענען נישט שעבודים שעבודי מלכות שמים אויב מען וויל קען מען זאגן אז מקרא איז אלץ איז מקרא, איך ווייס נישט, איך האלט נישט ביי די מדריגה. ווען די א מענטש האט שעבודים וואס איז, וואס זענען פרעה, וואס זענען נישט, אפילו זענען כשר'ע שעבודים, מ'רעדט נישט יעצט פון טרייפענע שעבודים, מ'רעדט נישט יעצט פון אז ער האט יצר הרע און ער מוז פאלגן די יצר הרע, מ'רעדט אפילו נישט פון כשר'ע שעבודים, ער האט א דזשאב און ער האט א ווייב און ער האט אהבתי את אשתי ואת אדוני און אזוי ווייטער, אלץ כשר. די תורה לאזט נישט דאס, לאזט נישט. זאל נישט זיין מוחלט, ס'איז קיינמאל נישט מוחלט, דאס איז באמת א זייער א מסוכנ'דיגע זאך, כ'וועל זאגן די די יא אזוי ווי מיט די אלע מלכים, די ס'איז דא פסוקים וואס רעדן וועגן דעם, ס'איז דא מ'קען טרעפן אסאך מקורות וואס רעדן וועגן דעם, איינער וואס ער האט א גאט, איינער וואס ער פילט זיך משועבד צו גאט, איז באמת א משונ'דיגע מורד אין יעדע מלכות, מלכות, מורד במלכות, געווען מלכים וואס האבן געזאגט אז זיי קענען נישט דאס דערליידן, פארוואס פארוואס דערליידט ער נישט קיין אידישע רעליגיע? שטערט נישט קיינעם אז ס'דא רעליגיע אז ס'דא נאך א רעליגיע זאל זיין נאך איינס איז א חילוק אבער די אידן זאגן די עבדי הם ולא עבדים לעבדים זאגן אזוי אזוי ווי מען האט געזאגט פאר נבוכדנצר דארט יא אז דו מאכסט סתם תקנות וואס מען זאל טון נישט געפערליך שטערט אונז נישט נישט קיין סתירה מיט אונזער חירות אבער דו זאגסט מיך עפעס וואס האט צו טון מיט מיט וואס איך האלט באמת זאל מען טון יא מיין גאט זאגט צו טון את וכלבא שווין דו ביסט דו מיט די הונט זענען די זעלבע פשט איז אז די חירות, די די די זאך וואס זאגט אז די קשר, די קאנעקשאן, די שיעבוד וואס איך האב צו גאט, קומט פאר אלעס, הגם הלכה למעשה, נאר יאר געוואלד יא, איך זאג נישט הלכה למעשה די יחיד, די פרט רוב צייט שטעלט זיך צו צום קעניג, ווייל וואס אזוי איז הלכה למעשה. אבער די אידעאל, די יובל, די איין מאל אין פופציג יאר קומט דאס ארויס, אבער די יובל, די שבת, די שמיטה, די שביעית וואס זאגט אז בעצם, דארפסט פארשטיין אז בעצם האב איך דיך אין דר'ערד. בעצם האב איך מיט דיך גארנישט איינגעלייגט, איך בין א פרייע מענטש, איך בין א פרייע מענטש, איך דארף נישט פאלגן נישט די פרעזידענט, נישט די קעניג, נישט די רבי, נישט די רב, נישט די ישיבה, קיינער נישט, איך פאלג נאר מיין גאט, אפילו נישט מיין טאטע, אתם כולכם מחוייבים בכבודי, איך פאלג נישט קיינעם נישט, אוודאי, ווילאנג אז ס'איז א נארמאלע סדר פאלג איך מיין טאטע, ווייל דאס איז די סדר, אזוי דארף זיין, אבער בעצם דאס איז די די בעצם, איך מיין דאס איז די עיקר, די עיקר, די עיקר זאך ווייל אונז רעדן דאך הלכה למעשה אונז זאגן דאך נישט מ'זאל פארן אויף אויפן מדבר און און און זיין פריי, אויב מ'וואלט געדארפט אזוי טון, אבער זאגן דאך נישט הלכה למעשה, אבער די בעצם, איך מיין אז די בעצם איז גענוג צו אמת'דיג אויפרעגן אלע מלכות וואס זענען נישט מלכות שמים, אלע מלכות אחרות, אלע מלכות הרשעה, ווען א מענטש זאגט, מ'דארף דאך געדענקען, אונז זאגן יעדן טאג ולמלשינים ומלכות הרשעה, לויט די נוסח, די אריגינעלע נוסח, יא, מלכות הרשעה תעקר. דאס וויל מען דא. שיין דאס מיינט די רוימיש, רוימישע אימפעריע וואס עס האט גערודפט די אידן. און אזוי ווייטער אדער וואס רודפט היינט די אידן. ס'איז אביסל מאדנע ווען מען טראכט וועגן דעם. מסתמא מענטשן פילן זיך מאדנע. האקן אויף עפעס מלכות הרשעה. און ראש השנה רעדט מען וכל הרשעה כעשן תכלה און אזוי ווייטער. ס'איז אביסל מאדנע מענטשן, עטליסט היינטיגע מענטשן, אפילו חסידישע מענטשן, איך רעד נישט פון מאדערנע מענטשן, מיר זענען דאך מאדערנע מענטשן. אבער נארמאלע מענטשן פילן זיך אביסל אומבאקוועם. מען רעדט דאך פון מלכות שמים, ס'איז געוואלדיג, ס'זאל זיין גוט און זיס. וואס האקט מען אויף עפעס מלכים יא עס איז טאקע שרעקליך דא א עומק אין דעם דא א פשט אין דעם יעצט עס איז נישט דא קיין קבלת עול מלכות שמים וואס וויל נישט מאכן פאר אש און פארעך דער מלכות הרשעה מלכות הרשעה מיינט עני אדער מלכות וואס איז נישט מלכות שמים מלכות הארץ יא מלכות שמים און מלכות הארץ זיי גייען נישט צוזאמען האט שמואל הנביא געזאגט יא אדער אדער השם מלככם אדער איז שאול מלככם אפילו שאול המלך דער גרעסטער צדיק דוד המלך העלפט נישט ער איז נישט גאט מ'קען נישט, טאר נישט זיין אמת'דיג משועבד פאר דעם, פאר דעם אמת'דיגע אידן, קיינמאל נישט קיין מקבל מרות געווען פון גארנישט, ריכטיג, מ'קען נישט מקבל זיין מרות. א איד איז א בר חורין, אוודאי ער גייט צום רבי'ן, ער דארף אים פאלגן, דאס איז ווי די הלכה זאגט, אבער איין טאג זאל דער רבי זאגן עפעס וואס איז נישט ריכטיג, וואס איז קעגן, אדער אפילו א נביא, איין טאג זאל דער נביא זאגן דין עבודה זרה, קען ער גיין אין דר'ערד אריין. גרעסטע נביא, אליו תשמעון, א מצוה, אפשר די גרעסטע מצוה, מ'דארף אמונת חכמים און אלע זאכן, ס'העלפט נישט, בעצם. איז יעדע איד פערזענליך פאר זיך, און ווי געזאגט אפילו נישט שבת נישט קיין חילוק, יעדע איד פערזענליך פאר זיך איז גייט סטרעיט, דאס איז כ'האב גערעדט וועגן דעם אין אנדערע קאנטעקסט, בכל קראנו אליו יא, יעדע איד דירעקט און יא ער טוט אסאך זאכן וואס ער איז משועבד, אבער נישט אין די שבועות לעוועל, נישט אין די שער החמישים, נישט אין די שער החמישים פעלט ער נישט, פאלגט ער נישט קיינעם נישט, ער פאלגט נאר גאט. שוין דארף מען רעדן צו פאלגן גאט מיינט נישט פאלגן קיינעם נישט, נאך א שמועס. אבער זיכער קיינעם נישט אויף די וועלט. דאס איז זיכער א גרויסע חירות. יא, דאס דארף מען זיך געדענקען. דאס איז ווער פרעגט דיך אזויווי א קשיא, נו, ביסטו דאך יא, ביסטו דאך יא משועבד? ביסטו דאך עבדי הם, וואס א חילוק? ווער איז די, ווער איז די גאט? ניין. א גרויסע חילוק. ווייל אויב ס'איז דא איין זאך וואס איז נישט עניטינג אויף די וועלט, איז עס גאט. איינער וואס ער זאגט ער דינט נישט גאט, נאר ער דינט זיין אייגענע הארץ, כ'ווייס נישט, ער דינט זיין אייגענע מ יצר הרע, ער דינט זיין אייגענע משפחה, דינט ער עפעס. ווען איינער זאגט ער דינט גאט, איך טייטש ער דינט נישט גארנישט, ס'איז נישט דא קיין שום זאך אויף דער וועלט וואס קען אים טאטשן, מ'קען אים, קען טון וואס דו ווילסט, גארנישט, אוודאי גאט קען אים טאטשן, אבער גאט איז דאך, גאט מיינט דאך די אמת, גאט מיינט דאך וואס וואס דארף אמת'דיג זיין, ס'איז דאך נישט קיין פראבלעם דאס, ס'נישט קיין, אין אנדערע ווערטער גאט מיינט וואס דו ווילסט באמת, ס'איז אן אנדערע וועג פון זאגן, נישט קיין אנדערע וועג פון זאגן, ס'איז.

נישט קיין שום זאך. על כל פנים, דאס איז דער דער עיקר דרוש פון די זוהר וואס ער רעדט, און וועגן דעם אויב איינער נישט, אויב אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני, ער מעג זאגן, זאלסט וויסן ס'איז אויך א לימיט. דארף גיין צו די דלת פון די מזוזה, וואס איז די דלת פון די מזוזה? מען גייט צוריק צום אנהייב, וואס זאגט די זוהר? מען גייט צוריק צום אנהייב צום טיר, זה השער להשם, וואס איז די שער להשם? די שער להשם איז קבלת עול מלכות שמים. זאת בזאת יבא אהרן אל הקודש, די שער, די טיר, פתחו לי שערי צדק, וואס איז די טיר? די טיר איז אין די טיר לאזט מען נישט אריין קיין עבדים יא אין די טיר איז מ'דארף זיין עבדי הם ולא עבדים לעבדים נו און אפילו ביי דעם טיר גייט מען מאכן א לאך אין אויער און זאגן עס זיין ועבדו לעולם זאלסט וויסן אז די לעולם איז אויך דאס שטייט אין פרשת בהר ביז ביז יובל דא מען קען מען קען מען קען האבן חשבונות פארוואס דארף זיין דארף פאר פופציג יאר זיין א קנעכט אקעי אבער נישט מער נישט ביז שביעית, ביז יובל, אדער אויב איינער איז א איז א מקובל איז ביז למד גימל בעומר, הא ביז למד גימל בעומר, ביז ווי עס וועט פארשטיין ביז ווי עס קען אריין ווי לאנג דו ווילסט אבער עס דארף נאך מער מחזק זיין די עבדי הם, עס דארף נאך מער פרואוון ווייזן דאס אז דו ביסט באמת באלאנגסט נישט ביי אים. און עס מאכט קען מען קען מען עס זאגן אז עס מאכט אים נערוועז גיב עס א באס איך באלאנג נישט עכט פאר דיך עכט באלאנג איך פאר פאר פארן גאט איך דין דיך וויפיל איך דארף ביז ביז נײַן און פֿערציק לעוועלס דין איך דיך אבער נישט נישט באמת נישט ביי די פופציגסטע לעוועל דין איך נישט דיך ס'איז דאך אלעס יא ס'דאך נישט באמת הגם ס'איז נאר איינס קעגן נײַן און פֿערציק ס'דאך אלעס יא ס'דאך די די מהות די עצם דו זאגסט נײַן און פֿערציק און קען יענער זאגן גאנץ העפי נו נײַן און פֿערציק פארטס דינסטו מיך און איין פארט דינסטו גאט נו איך האב דאך א גרויסע רוב ס'איז דאך נישט קיין רוב רייט אזוי ווי א רוב פון די פון די פון די גאנצע גרויסע מאשין מיט די פלאג וואס פלאגט עס אריין ס'איז נישט קיין רוב דער רוב וואס אלעס איז תלוי אין דעם איז דאך גארנישט ווערט דאס איז דאס איז די די ענין דאס איז די די חירות וואס אונז זוכן וואס איז עבדי הם ולא עבדים לעבדים און וויפיל מען קען אין הלכה למעשה אין די פראקטישע אופנים און באמת איך מיין אז אויב איינער דארף האט א מיטינג אין ניין אזייגער און ער דארף דארט אנקומען איז ער פטור פון שחרית איז דאך הלכה אז ווער דער תורה אליין זאגט עבד איז פטור ס'הייסט ער מיינט צו זאגן עבד איז פטור פון דארף מצוות גייט ער למעשה זיין פטור פון יעדע מצוה וואס דארף מלכות שמים קריאת שמע דארף כוונה די הלכה איז א חתן איז פטור פארוואס ווייל ער איז משעבד ער דארף א ריכטיגע זאך משעבד צו א תורה'דיגע מצוה ער איז משעבד צו טראכטן אז די חתונה זאל אים געלונגען איז ער טרוד איז ער פטור איי היינט פירן זיך נישט אזוי ווייל מ'קוקט דאך גארנישט רעד איך לעצם זאך. און ס'איז טרוד, די איינער דארף גיין, ער גייט, ער האט נישט יעצט קיין צייט, אלעמאל זאגט מען אסאך מאל זאל גיין א משגיח, א ליטוואק וועט זאגן, וואס הייסט דארפסט יעצט גיין? ניין, א האלבע שעה דארפסטו גיין, יעצט ביסטו פריי, ניין יעצט בין איך נישט פריי, ווייל איך דארף גיין, איך האב נאך די דארף, די דארף איז נאך מיך, ס'איז אפילו ערגער, ס'איז דאך בעסער ווען איך שטיי ביים ביים אפוינטמענט און איך טראכט איך דארף גיין דאווענען, דעמאלטס בין איך, לייג איך די דאווענען פארדעם, אזוי ווי ס'איז געווען פוילישע חסידישע אידן האבן געזאגט בעסער צו גיין אין די ארבעט פארן דאווענען, אזוי א גאנצן טאג דארף מען נאך דאווענען, אבער אין די אנדערע סענס, אקעגדעם איז א גאנצן טאג פריי. ווייל ער ווייסט נאך אז עס איז דא נאכן ארבעט איז דא דאווענען אפשר מען דארף נישט דאווענען מעריב מנחה כ'ווייס שוין מען דארף מאכן פארקערט אבער איז דארט איז דארט איז ער עכט דארט איז ער באלעבאס דארט איז ער שולט דאס איז ארבעט דאס איז דאס איז צייטווייליג דאס איז דא אין די ענד גייט צו יצא לחפשי חנם אין די ענד איז שוין והשביעית תשמטנה ונטשתה אין די ענד איז והיתה שבת הארץ לכם דאס איז די די ענד און מ'דארף מ'דארף מ'דארף געדענקען אז די שכינה איז נישט שורה נאר נאר אין א נאר ווען ס'איז משונה'דיג פריי נאר ס'איז דא משונה'דיג אסאך פלאץ און אויב ס'דא אפילו ער פילט אז דו מיינסט דו קוקסט ארויס גענדיגט ס'איז גענדיגט די מעשה מ'דארף מאכן פלאץ מ'דארף מאכן ספעיס אפילו אויב ס'איז מצוות אפילו מיט מצוות אפילו מיט א מצוות אפילו מיט מצוות צופיל טרדות אויפן קאפ איז קען מען קען מען נישט קען נישט האלטן די שכינה די שכינה דארף דארף ספעיס פאר זיך.